ווער האט געוואונען דעם פארמעסט? די יונגע לערערין שפירא איז אריינגעקומען אין קלאס ווי אלעמאל מיט א פרייליך פנים. ווי אלעמאל האבן זיך די קינדער אויפגעשטעלט פון די ערטער, צופרידענע און צעשמייכלטע. די לערערין האט ווי אלעמאל א זאג געטאן מיט א קלינגעוודיגער און ווארעמער שטים, גוט מארגן קינדער! די קינדער האבן איר ווי אלעמאל אפגענטפערט מיט א פרייליכן כאר, גוט מארגן לערערין!

האָט זיך די לערערין שױן דערנענטערט צום סוף. דאָ, שלעמקע שרײַער! און די לערערין האָט פֿאַרמאַכט דעם זשורנאַל. דאָ! און פֿאַר װאָס האָט די לערערין נישט אױסגערופֿן שׂרהלע שטילערמאַן? האָט רבֿקהלע געפֿרעגט פֿאַרחידושט, װאָס דער גאַנצער קלאַס האָט געװאָלט פֿרעגן, און זי האָט אױסגעפֿירט אַ ביסל בײזװיליק, װי זי װאָלט שׂרהלען פֿאַרמסרט, זי פֿעלט גראָד. איך װײס, אַז שׂרהלע פֿעלט, האָט די לערערין געענטפֿערט אומעטיקלעך. ס'איז געווען א טעלעפאן פון איר היים, זי איז קראנק געווארן אויף טיפוס, און מ'האט זי גענומען אין שפיטאל. אין קלאס איז געווארן אזוי שטיל, מיט אזא געדיכטער שטילקייט, אז ס'איז אזש ענג געווארן. די לערערין האט נישט אוועקגענומען דעם בליק פון די קינדער'ס פענעמער. זי האט מיט אים געפארשט וואס פאר אן איינדרוק ס'האט אויף זיי געמאכט די חבר'טעס קראנק ווערן. אויף די קינדער'ס פענעמער איז געהאנגען א בשותפות'דיגער אומעט, ווי א נעפל. בלויז די אויגן זײַנען נישט בײַ אַלע געווען אַלץ איינס. בײַ אייניקע זענען זיי געשטאַנען ווי פֿאַרגליווערט פֿון עגמת-נפֿש, בײַ אַנדערע, אַרומגעבלאָנדזשעט ווי זיי וואָלטן געזוכט הילף פֿאַר דער קראַנקער חבֿרטע, בײַ אייניקע, אַראָפּגעלאָזט ווי פֿאַרשולדיקט, וואָס שׂרהלע איז קראַנק געוואָרן. די לערערין איז אין האַרץ צופֿרידן געווען, וואָס די קינדער נעמען זיך אַזוי איבער מיט שׂרהלעס קראַנק-ווערן, און איר פֿאַרשוווּנדענע פֿריילעכקייט האָט זיך ווידער באַוויזן אויף איר יונג פּנים. און דו, רבקה'לע, ביסט גאר רויט געווארן? האט זי אנגעשטעלט איר פארשנדיקן בליק אויף איר. ס'איז טאקע ניט שיין צו טראכטן שלעכטס וועגן א חבר'טע, וואס איז פאר דער גאנצער צייט דאס ערשטע מאל אין שול נישט געקומען. אז שׂרה'לע וועט געזונט ווערן, וועסטו זי דארפן איבערבעטן. אין דעם מאמענט האט די לערערין באמערקט מיט פארוואונדערונג, אז אויך שלעמקע שרייער, שׂרה'לע'ס בעסטער חבר, איז רויט געווארן. פארוואס? זי האט חשק געהאט עס אים איבערפרעגן, אבער די לעקציע ווארט און די צייט שטייט נישט. נו קינדער האט זי א זאג געטאן, מיר הייבן אן. און די לעקציע האט זיך אנגעהויבן און איז אוועק מיט איר געווענליכן גאנג גלייך ווי אין קלאס וואלט גארנישט געפעלט קיין שילערין וואס איז קראנק און ליגט אין שפיטאל, גלייך ווי קיינער טראכט שוין גארניט וועגן איר. אַזױ האָט זיך אױסגעדאַכט. אין דער אמתן אָבער איז חוץ דער לערערן נאָך אײנער, װאָס די קראַנקע שׂרהלע איז אים נישט אַרױס פֿון זינען, טאַקע שלײמקע שרײַער. אין משך פֿון דער לעקציע איז ער נישט אײן מאָל נאָך רײט געװאָרן, כאָטש קײנער האָט אים נישט פֿאַרשעמט. דער קראַנק געװאָרענער שׂרהלע שטילערמאַן האָט דער קלאַס גערופֿן שאַשאַ. לויט די ערשטע אותיות פון איר נאמען און פאמיליע נאמען, און לויט איר שטיל האלטן זיך. זי איז געווען זייער א פעאיגע שילערן, א פאראויסגייערן אין דער לערע, דער שטאלץ פונעם דריטן קלאס. אבער זי איז נישט געווען די איינציגע. שליימקע שרייער, א פרייליכער און תמיד שטיפערישער אינגל, איז אויך געווען זייער א פעאיגער, און אויך א פאראויסגייער אין דער לערע, דער צווייטער שטאלץ פון דריטן קלאס. אים האָט דער קלאַס גערופֿן שאַשאַ דער שרײַער, שׂרהלע שטילערמאַן און שלײמקע שרײַער. שאַשאַ און שאַשאַ דער שרײַער זענען גלײַך פֿון אָנהייב שול-יאָר געגאַנגען אין אַ פֿאַרמעסט, װער װעמען ס'װעט איבעריאָגן. די פֿאַרמעסטלער האָבן צװישן זיך געלעבט אין חבֿרשאַפֿט און פֿרײַנדשאַפֿט, האָבן זיך תּמיד געהאַלטן צוזאַמען. שלײמקע פֿלעגט זיך אײַנשטעלן פֿאַר שׂרהלען, אײב עמעצער האָט זיך האָט זי פֿאַרטשעפּעט. זיי פלעגן אפט גיין א שטיק וועג צוזאמען אהיים, נאר אין זייער פארמעסט זענען זיי געווען פארביסן, ווי זיי וואלטן חלילה געווען די גרעסטע שונאים. יעדער איינער איז איינגעשפארט אז ער מוז איבעריאגן, אז ער מוז געווינען דעם פארמעסט. איז אט ווען שליימקע האט דערהערט פון דער לערערין אז שׂרה'לע איז קראנק געווארן, איז זיין ערשטער געדאנק געווען, נו, ערשט וועט זי מיך שוין ניט איבעריאגן. כאטש איינצייטיק איז זיין ערשטער געפיל געווען, אוי! א שאד, אזא גוטע חבר'טע, שאשא, און ער איז געווארן, שליימקע, ווי צומישט. ווי זיין נישט פיינער געדאנק וואלט זיך אין אים געשטויסן מיט זיין שיין געפיל, און אז די לערערין האט פירגעהאלטן רבקה'לע רובין פארוואס זי האט שלעכט געטראכט וועגן שרה'לען, האט ער זיך שטארק פארשעמט פאר זיין ערשטן ניט פיינעם געדאנק, נו, ערשט וועט זי מיר שוין נישט איבעריאגן, און איז רייט געווארן. ס'איז אריבער א וואך און נאך א וואך. די לערע אין קלאס איז געגאנגען פאראויס. נאר דאס ארט אויף דער שולבאנק וואו שרה'לע שטילערמאן איז געזעסן איז נאך אלץ ליידיג געווען. די דאזיגע ליידיגקייט האט אן אויפהער דערמאנט, שרה'לע שטילערמאן ליגט נאך אלץ אין שפיטאל. שרה'לע לערנט נישט. שרה'לע וועט בלייבן הינטערשטעליג. שאשא וועט שוין נישט זיין קיין פאראויסגייערן אין דער לערע. ווען ס'פלעגט אמאל ווערן א צו שטארקער טומל אין קלאס, און עמיצער האט אים גענומען איינשטילן מיט א שטילן שא, האבן זיך אלע קינדער גלייך דערמאנט אין דער קראנקער שאשא. די קינדער פלעגן אפט רעדן צווישן זיך וועגן שרהלען און זי באדויערן. זיי האבן זיך דערוואוסט פון דער לערערין שאפירא אין וועלכן שפיטאל זי ליגט. אייניקע וואלטן גערן געגאנגען צו איר זי מבקר חולה זיין, דערציילן איר וואס אין קלאס קומט פאר, אבער וואס קומט ארויס? אז צו אזעלכע קראנקע לאזט מען אפילו נישט צו. אזוי האט זיי פארזיכערט די לערערין. אזוי האט זיי אויך איינמאל געזאגט אויף זיכער ששא דער שרייער שלעמקע. אקוראט ווי ער וואלט דארט אליין געווען און מ'האט אים נישט אריינגעלאזט, האט עמיצער געלאכט פון אים. די קינדער איז גארנישט איינגעפאלן אז אזוי איז עס טאקע געווען.

ערשט אַז שלעמקע האָט גענומען זיך פּאַמעלעך אַװעקרוקן פֿון אים, האָט ער צו אים אַ שמײכל געטאָן, אַז דײַן שװעסטערל װעט געזונט װערן, װעט זי אַלײן קומען צו דיר זאָגן װאָס זי מאַכט. אױף שׂרהלע שטילערמאַנס אָרט איז נאָך אַלץ שאַ און שאַ, האָט איר בענק-שכן געזאָגט מיט אַ נאָמעדיקן טאָן. װידער איז אַװעק אַ װאָך נאָך אַ װאָך, שױן צװײ חדשים זינט שׂרהלע פֿעלט אין קלאַס. ווי איינמאל אינדערפרי איז די לערערין שפירא אריינגעקומען אין קלאס מיט א פנים פרייליכער ווי אלעמאל, און א זאג געטאן מיט איר קלינגעוודיגער שטים, גוט מארגן קינדער! ווי אלעמאל האבן די קינדער שטייענדיג גלייך ווי ווירעס געענטפערט מיט א צושמייכלטן פרייליכן כאר, גוט מארגן לערערין! אין דער לערערינס אויגן האבן זיך דאס מאל שטארקער ווי אלעמאל געלויכטן די פרייליכע פינקעלעך, און זי האט פאמעלעך גענומען עפענען דעם שול-זשורנאל. די לערערין איז היינט גוט געשטימט האט אויסגערופן רבקה'לע רובין, די לערערין האט אוודאי גוטע נייעס. ריכטיג רבקה'לע, האט די לערערין פרייליך באשטעטיגט, אסאך גוטע נייעס. יא, שרה'לע שטילערמאן איז שוין אויסגעשריבן פון שפיטאל, מארגן איבערמארגן וועט זי שוין מסתם קומען אין שול. די קינדער האבן זיך דערפרייט, זיי האבן געוואלט אנהייבן רעדן וועגן דער דאזיגער פרייליכער ידיעה, נאר די לערערין האט זיי איינגעשטילט און גענומען אויסרופן זייערע נעמען און פאמיליע נעמען פון זשורנאל ארויס. אלע זענען דא. נאר זי האט נאכנישט באוויזן צו פארמאכן דעם זשורנאל, ווי ס'האט זיך דערהערט א קלאפ אין טיר. אויף דער לערערינ'ס ביטע, האט זיך די טיר געעפנט און אויף דער שוועל איז געבליבן שטיין מיט א שטילן גוט מארגן, א מיידעלע מיט אן אפגעשוירן קעפל, װי אַ ייִנגל, מיט אַ בלאַס צעשמײכלט פּענעמל און שװאַרצע גליענדיקע אױגן, אױפֿן ערשטן אױגנבליק אַ פֿרעמד מײדעלע, אָבער אַלע האָבן זי גלײַך דערקענט. אױ, ס'איז דאָך אונדזער שאַשאַ! נאָכן דאָזיקן שאַשאַ האָט אין קלאַס אױפֿגעהילט אַ פֿרײלעך פּאַטשערײַ פֿון קינדערישע הענט, שׂרהלע איז פֿון גערירטקײט געשטאַנען װי צוגעשמידט צו דער שװעל. קום אַרײַן, שׂרהלע, האָט די לערערין אַ רוף געטאָן מיט איר קלינגעוודיקער און וואַרעמער שטים און איז איר אַנטקעגן געגאַנגען. אין קלאַס איז ווידער שטיל געוואָרן, ווי בעת אַ לעקציע. ערשט איצט האָט זיך שׂרהלע אַ לאז געטאָן צו דער לערערין שאַפּיראָ מיט אויסגעשטרעקטע הענט. זי איז דעם ערשטן טאָג אין שול אַריינגעקומען אָן דער טעקע. די לערערין האָט זי אַרומגענומען, אַרײַנגעקוקט איר ליבלעך אין די אויגן, אַ קוש געטאָן אין דעם אָפּגעשוירענעם קעפּל און זיך צעלאַכט. איר זעט, קינדער, אַ פֿאָרויסגייערין אין דער לערע בלײַבט תּמיד אַ פֿאָרויסגייערין. מיר האָבן זיך געריכט אויף איר מאָרגן-איבערמאָרגן, און זי איז געקומען הײַנט. שיין. אָבער זעצט זיך, קינדער, זעצט זיך, סאָרעל, אויף דײַן שטענדיקן אָרט, מע קאָן זיך שוין ניט דערוואַרטן אויף דיר. קינדער, האָט די לערערין באַקומען אַן ערנסט פּנים און איבערגעגאַנגען אויף אַן ערנסטן טאָן, הײַנט װעלן מיר האָבן אַ שמועס װעגן דעם טײַערסטן און געליבסטן מענטשן אין אונדזער לאַנד. װער שטײט זיך אָן װעמען איך מײן? אונדזער פּרעזידענט באָלעסלאַװ ביערוט! האָט שׂרהלע, געבנדיק אַ הײב אױף דער האַנט, אַרױסגעכאַפּט דעם ענטפֿער פֿון שלעמקע שרײַערס מױל. זי האָט גאַנץ גוט געזען שׂרהלע, װי שלעמקע נעמט פֿון איר נישט אַראָפּ קײן אױג די גאַנצע צײַט, און זי האָט אים געװאָלט װײַזן, אַז זי זאָגט זיך ניט אָפּ פֿונעם פֿאַרמעסט מיט אים. אױף זײַן פּנים איז אָבער נישט געװען קענטיק ער זאָל האָבן פֿאַרדראָס. ריכטיק, שׂרהלע, האָט די לערערין צופֿרידן באַשטעטיקט. די לערערין האָט גענומען דערצײלן די קינדער װעגן דעם פּרעזידענט. דער פּרעזידענט װערט הײַנטיקס יאָר אַלט זעכציק יאָר. דאָס גאַנצע פֿאָלק גרײט זיך צו פֿײַערן דעם יום-טובֿ פֿון זײַן געבױרן-טאָג. די בעסטע מענטשן פון פאלק רופן זיך ארויס צו ברענגען דעם פרעזידענט מתנות צום דאזיגן יום טוב, פארשטארקן די ארבעט אין די פאבריקן, הוטעס, פראדוציר קאאפעראטיוון און לאנדווירשאפטליכע פראדוציר קאאפעראטיוון, אין די אינסטיטוציעס, פארבעסערן די ארבעט, פארשטארקן די לערע אין די אוניווערסיטעטן, מיטל שולן און שולן, פארשטארקן און פארבעסערן. נאך איר שמועס און אירע ענטפערן אויף די פראגעס וואס די שילער האבן איר געשטעלט, האט די לערערין זיי געשטעלט א פראגע, און מיט וואס וועלן מיר די שילער פון דריטן קלאס באערן דעם דאזיגן גרויסן און טייערן יום טוב? ווידער האט די ערשטע א הייב געטאן די האנט מחמת געוואוינשאפט, שרה'לע שטילערמאן. נאר זי האט זיך א קווענקל געטאן, שוין צוויי חדשים לערע דורכגעלאזט, וואָס מישטיינס געזאָגט קאָן זי שוין אויפטאָן, און זי האָט פאַרשעמט און געערגערט אַראָפּגעלאָזט די האַנט. זי האָט אומעטיק, זייער אומעטיק אַ בליק געטאָן אויף שלעמקען, פאַרפאַלן. ער וועט געווינען דעם פאַרמעסט. אין דער לופט האָט שוין טאַקע געשטעקט שלעמקעס האַנט מיט צוויי פינגער. לערערן! האָט ער זיך געקרעקט, און זיין פּנים האָט זיך געמיניעט רויט. איך, איך וויל לכּבוד דעם יום-טוב זיך אונטערנעמען אַזאַ זאַך. איך. שרה'לע איז דאך ניט שולדיק וואס זי קאן זיך איצט גארנישט אונטערנעמען, נעם איך זיך אונטער, הם, איבערצוחזר'ן מיט איר אלץ וואס מיר האבן געלערנט אן איר, און אלע נייע לעקציעס וועל איך מאכן מיט איר צוזאמען, אזוי אז ביז יום טוב זאל זי זיין גלייך מיט מיר א פאראויסגייערין אין דער לערע. שרה'לע האט מיט אירע גרויסע איצט צעעפנטע פארחידושטע און פארטרערטע אויגן געקוקט אויף שלעמקע שרייער, און ער האט צו איר געשמייכלט, דורך זיין פארויטלטקייט. אויך די לערערינס אויגן האבן געפינקלט מיט פרייד און טרערן, זי האט געפאטשט מיט די הענט, איר ביישפיל האט נאכגעטאן דער גאנצער קלאס. שלעמקע האט געהאלטן ווארט צום פרעזידענטס געבוירן טאג, איז שוין ששה ווידער געווען א פאראויסגייערין אין דער לערע, דער שטאלץ פון דריטן קלאס. דיינע האר אויפן קעפל זאלן אזוי שנעל וואקסן, און זאלסט צוריק באקומען דיינע פריערדיגע שיינע צעפ, האט איר די לערערין געוואונטשן. צום סוף לערן יאר האט די לערערין לאנג נישט געקאנט קומען צום באשלוס ווער פון די צוויי פאראויסגייער האט געוואונען דעם פארמעסט. טאקע באמת, ווער האט געוואונען דעם פארמעסט? סוף פון דער ערציילונג, ווער האט געוואונען דעם פארמעסט?

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי,